שמור את כל המצוה, זאלסט אפהיטן די גאנצע מצוה אשר אנכי מצוה אתכם וואס איך טו ענק באפעלן, היום היינט, פסוק ב', והיה און ס'עט זיין ביום אינעם טאג אשר תעברו וואס עטס עטס דורך גיין את הירדן די ירדן, והיה און ס'עט זיין ביום אינעם טאג אשר תעברו וואס עטס עטס דורך גיין את הירדן דעם ירדן אל הארץ צו דעם לאנד אשר השם אלקיך נותן לך וואס דער אייבערשטער גיט לך פאר דיר, והקמות לך זאלסטו אויפשטעלן. פאר דיר אבנים גדולות גרויסע שטיינער, ושדת אותם בשיד, און זאלסט עס איבערדעקן מיט קאלך, מיט סיד, סיד, דער רש"י ברענגט אין מסכת יומא, דף ל, למד א', דארטן, אז סיד מאכט וואטער פרוף פאר א מקווה, ווייל דער כהן גדול'ס מקווה איז געווען סיד, און עס איז געווען מיט שטיינער, אבנים, און מען האט עס ארום געשמירט מיט סיד, דא איז אבער געמאכט אז מען זאל זען די אותיות. וכתבת און דו זאלסט שרייבן עליהן זיי את כל דברי התורה הזאת די גאנצע תורה בעברך ווען וועסט אדורך גיין דעם ירדן למען אשר תבוא אל הארץ דעם לאנד אשר השם אלקיך נותן לך וואס דער אייבערשטער געט פאר דיר ארץ זבת חלב ודבש כאשר דיבר השם אזוי ווי דער אייבערשטער גערעדט אלקי אבותיך די גאט פון דיין עלטערן לך צו דיר. יעצט איך לאז אויס דא די גאנצע זאך ווייל די זאך איז נישט וואס איך וויל רעדן פון און די עיקר אין פסוק ח' שטייט וכתבת זאלסט שרייבן על האבנים את כל דברי התורה הזאת

הסכת, ס'מיינט בייג דיך צו ושמע ישראל און הער אויס אידן. היום הזה, דעם טאג, נהיית זענט עטס געווארן לעם פאר א פאלק לה' אלוקיך. נאכדעם זאגט דער נעקסטער פסוק ושמעת זאלסטו הערן בקול ה' אלוקיך ועשית את מצוותיו ואת חוקותיו אשר אנכי מצווך היום וואס איך טו דיך היינט באפעלן. יעצט, און פריער האט מען געהאט אין פסוק בית והקמות לך דרש'נט די גמרא בירדן, ואחר כך,

דרש אז מען האט עס געמאכט בע' לשון, טאמער א גר וועט זיך אמאל וועלן מגייר זיין זאל ער האבן די גאנצע תורה זאל שטיין ארויס, אדער דער אייבערשטער האט געוואוסט אז מען וועט ארומגיין אין אלע מיני גלות'ן אויפצוקלויבן אלע ניצוצן, זאל מען איבער זאל מען איבעראל לערנען די תורה, איך האב אזוי התפעלות, איך פאר דאך ארום אין אלע שפאניאלישע פלעצער. אזוי ווי ביי אונז איז דא צו קריגן ארטסקרול אויף ענגליש, איז דא דארטן צו קריגן אויף ספאניש, ס'איז מורא'דיג, ס'איז א הארטע. און אריין אין דעם אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, דאס האט דער אייבערשטער געוואלט, איבעראל זאל זיין תורה, הסכת זאגט רש"י כתרגומו אזוי ווי די תרגום, וואס זאגט די תרגום? אצית, דאס צוהערן, לשון ציית, היום הזה נהיית לעם, בכל יום יהיו בעיניך, אז ס'זאל זיין כאילו היום באת עמו בברית, היינט איז דער אייבערשטער אריין געקומען מיט אונזער ב ש, און נאכדעם שטייט ווייטער וועגן הר גריזים און הר עיבל. ווער ס'געדענקט איך האב שוין געזאגט אמאל א שיינע תורה אז ס'געווען.

ספירה טעג, אבער אינמיטן די ספירה געט זיך עס א דריי איבער אויפן גוטן, לכן זאגט דער הייליגער ר' נחמן אין מסביר אז פעמים שיתהפך הכל לטובה, אמאל געט זיך אלעס א דריי איבער אויף צום גוטן, שוין, האב איך ענק דעמאלטס געזאגט אז זיבעצן טאג איז כמנין טוב, דעמאלטס הייבט זיך אן די גוטע טעג, יעצט דא ווי אונז זעמיר יעצט אין חודש אב, דער אינטערעסאנט. דער חודש איז א מורא'דיגער אינטערעסאנטער חודש דער אב. וואס איז דער אינטערעסאנטקייט דערפון? דער אינטערעסאנטקייט איז אז אין חודש אב הייבט אן דער מחבר הייבט אן משנכנס אב ממעטין בשמחה, מען דארף זיין ווייניגער פרייליך, ווען בעצם דרייט זיך אויס אז מען זאל מעגן זיין מער פרייליך.

אז כי עפר אתה ואל עפר תשוב, און גראד נאכדעם די נעקסטע פרשה וידע אדם את חוה אשתו, ער האט געזען אז ער גייט שטארבן, נו מוז מען דאך איבערלאזן דורות, דער אייבערשטער האט דאך א וועלט אז מען זאל קענען דא וואוינען און וויסן און אראפברענגען געטליכקייט, איז במילא איז ער שוין געגאנגען מאכן קינדער. דעטס איט. וועגן דעם אסאך זאכן וואס אונז טוהמער ביי א חתונה ריזעמבלס אויפן טויט. מען לייגט ארויף אביסל אפ אפר אש ווייזן כי עפר אתה ואל עפר תשוב וועגן דעם גייסטו חתונה האבן אויפשטעלן אידישע דורות אידישע קינדערלעך ס'זאל בלייבן א קיום און דאס איז די געוואלדיגע זאך וואס דער חודש אב צוטיילט זיך אויך אויף צווייען. יעצט איך וויל ענק זאגן סתם א ביסל א געדאנק, ס'שטייט אין בני יששכר מאמרי חודש תמוז און אב, מאמר א' אות א', ברענגט ער אז דער צירוף פון שם הוויה וואס איז מיוחס צו מנחם אב איז אינעם פסוק הנה יד השם הויה במקנך, דאס איז א פסוק אין שמות קפיטל ט' פסוק ג', הויה איז ה' ו' י. קיי, און דארטן איז דער צירוף פון חודש אב, היי, וואו, יוד, קיי. יעצט, ס'דא א ספר משנת חסידים וואס ער ברענגט אויכעט די אלע צירופים, זאגט ער אז ס'קומט ארויס פון אן אנדערן פסוק, פון הסכת ושמע ישראל היום, היי, וואו, יוד, היי. דאס איז א פסוק אין דברים אזוי ווי מ'האמיר פריער געזאגט, קאפיטל כ"ז, פסוק ט'. יעצט, דער פסוק איז געזאגט געווארן ווען משה רבינו האט געמאכט דעם בונד מיט כלל ישראל אין ערבות מואב, פאר מען איז אריינגעגאנגען אויף ארץ ישראל. סא, יעצט דארף מען פארשטיין וואס איז דער חילוק צווישן הסכת ושמע ישראל היום, דאס איז דער בונד אין ערבות מואב, און. וואס איז דאס וואס מ'איז געווען אין מצרים און מ'האט געזאגט הנה יד ה' הויה במקנך איז לאמיר אביסל רעדן וועגן די צוויי זאכן פארוואס אין קיין שום חודש איז נישט דא צוויי צירופים נאר דווקא אין חודש אב? יעצט ס'ווערט געברענגט אין משניות אין אבות פרק ה' משנה ח' אז א דבר קומט אויף די וועלט מידה כנגד מידה ס'דא זיבן מיני פורעניות קומט אויף די וועלט שטייט דארט אויסגערעכנט דבר בא לעולם, על מיתות האמורות בתורה, שלא נמסרו לבית דין, אז מען האט נישט איבערגעגעבן דאס פארן בית דין, און די אלע מיתות וואס מען טוט, די בחורים טוען צווישן זיך, משכב זכור מיט דעם טאט טאטשן נקבות, ס'איז נישט איבערגעגעבן פארן בית דין ווייל ווי עס איז היינט איז נישטא קיין בית דין, איז נעמען זיך נעבעך די קינדער דאס לעבן אליינס, און אויך ועל פירות שביעית, זאגט די תוס' יום טוב, וכיוון שפשעו הבית דין וראשם ולא עשו, דער בית דין און דער ראש האבן פארשייגעצט, זיי האבן נישט געמאכט וואס מען דארף, לפיכך בא דבר לעולם, קומט א דבר אויף די וועלט, ואינו מבחין בין טוב לרע, והוי כצדיק כרשע, און לפיכך וועגן דעם, מידה כנגד מידה, הדבר בא לעולם שיהי' הפקר בני אדם, ס'דארף זיין הפקר די פירות שביעית, דו געסט עס נישט, באצאלט דיר דער אייבערשטער. יעצט שטייט אויך דארטן אין די משנה ווייטער בארבעה פרקים, הדבר מתרבה, דער מארד טוט זיך מתרבה זיין ביי די חיות, ביי די מענטשן, ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי חג שבכל שנה ושנה. ברביעית זענען די מפרשים מפרש מפני מעשר עני, ווייל ביי דעם דריטן יאר דארף מען דאך געבן מעשר עני, איז אז מען געבט נישט שרייט דער ארעמאן, רבונו של עולם וואס האבן זיי געטון, זיי האבן דאך נישט געגעבן די פרוכט און דו האסט עס געגעבן אומזינסט.

באלו הפרקים אין די צייטן יתרבה אז בעוון אלו פארוואס לפי שיקרה בהם תמיד העוון ווייל ס'טרעפט זיך כסדר דער עוון אצל קצת אנשים ווייל אסאך מענטשן געבן נישט וויפיל זיי דארפן געבן און אהי מידה כנגד מידה. כי יחסרו החסר חיות העני, דעם מענטש וואס מען האט אים צוגענומען דעם חיות פעלט עס פארן ארעמאן, וגם חשב שבשיתן, ער טראכט דאך אז ווען געבן יחסר לו לחמו, עט דאך אים פעלן דאס ברויט, וויל ער נישט געבן, כשיאריכו לו חייו. כשיאריך לו חייו, ווען ס'וועט אים פארלענגערט ווערן זיינע יארן, וכך וועגן דעם יחסרו חייו, וישית תבואתו לאחרים, דער ארעמאן איז אנגעווייטיגט אז ער האט נישט פון ווי צו עסן, און דער עושר וויל אים נישט געבן, ווייל ער האט מורא ער וועט לעבן, ער קען נישט אוועקגעבן דאס געלט, און איז במילא גייט ער א גאנג. דער עושר און דאס עסן גייט פאראנאנד. יעצט די זעלבע זאך זאגט אויכעט דער מאירי, ער שרייבט, דער מאירי אויף די משניות שרייבט ער אזוי, מ ש שבעה מיני פורעניות, כוונה היא הנאמר להיות האדם מפשפש במעשיו, דער אייבערשטער זאגט אז אין אים מ'זאל מפשפש זיין במעשיו ויתבונן, מ'זאל מתבונן זיין על כל צרה אויף יעדע צרה שלא תבוא עס זאל נישט קומען לאדם פאר א מענטש, אמנם אדער יהיה מצד העונש, עס קומט מצד העונש.

זה גם כן מידה כנגד מידה, און ס'אויכעט מידה כנגד מידה, דו ווילסט נישט דן זיין דעם איד, דער אייבערשטער וועט אים שוין צונעמען, נישט געזארגט. וצירף בו פירות שביעית, פארוואס פירות שביעית איז אזוי הארב, רוצה לומר, שאינו מפקירם, שהוא גורם מיתה לעניים, שאין להם מה לאכול, דער ארמאן האט נישט וואס צו עסן, שהרי לא זרעו בני אדם ולא זכו למעשר למעשר ותרומה, זיי האבן נישט קיין פעלד, זיי האבן גארנישט, זיי האבן נישט איינגעזייט, ומתוך כך דבר בא לעולם מידה כנגד מידה. נאכדעם שטייט וחוזר לענין הדבר ואומר שבארבעה פרקים הדבר מתרבה מצד הסיבה שזכרנו בפירות שביעית שהם גורמים לעניים שימותו ברעב זיי זענען גורם אז זיי געבן נישט פאר ארעמע לייט אז זיי גורם זאלן שטארבן מיט די הונגער ועל כך הדבר מתרבה מידה כנגד מידה שוין עס גייט אלעס אזוי מידה כנגד מידה. יעצט עס איז דא דארטן אויף משניות עס איז דא א ספר מדרש שמואל זאגט ער נאך א שטיקל געדאנק אז ווען אידן זינדיגן מיט פירות שמיטה און. זיי האלטן אז זיי זענען באלעבאס אויף די ערד, זיי געבן עס נישט אוועק, זענען זיי דאך די אדוני הארץ, איז בעסיקלי טוען זיי אויכעט כופר זיין אז ס'איז דא א השגחה וואס דער אייבישטער יתברך איז משגיח בתחתונים, וועגן דעם ברענגט צו דער אייבישטער א מארד, וואס די מארד איז א ספעציעלע מיתה געשיקט וואס ער כאפט אן און מען שטארבט אפ, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק אין ויקרא קאפיטל כ"ו פסוק כ"ה, ושלחתי איך וועל שיקן דבר א מארד בתוככם, וגומר און שטייט אויך אין דברים קאפיטל כ"ח פסוק כ"א, ידבק השם בך את הדבר, ווייל דער דבר איז א זאך וואס דער אייבערשטער איז מדביק, ס'נישט אז איינער ווערט אלט און קראנק און שטארבט, דער אייבערשטער גייט זיך שטעלן אויף אים און.

ביי די מכת דבר איז געווען א מורא'דיגע זאך, ס'שטייט אין חומש אין שמות קפיטל ט' פסוק ח' שטייט אזוי וישם השם מועד לאמור מחר יעשה השם הדבר הזה בארץ, מארגן וועט עס דער אייבישטער מאכן, פארוואס עפעס מארגן? ווייל דערווייל זאגט דער מדרש אז די מצריים האבן פארקויפט די בהמות פאר אידן כדי זיי זאלן נישט שטארבן, ווייל די אידישע בהמה וועט דאך נישט שטארבן, און ממילא אז זיי האבן געטון אזא מין

יעצט אויס אז די מכת דבר לויט דעם מדרש האט געהאט צוויי פעולות, קודם ס'האט אנגעקלאפט די מצריים, און צווייטענס ס'האט געמאכט א רייכטום פאר אידן, יעצט קען מען אפשר זאגן אז דאס איז דער חודש אב, דער חודש אב איז א האלבער חודש א חורבן און אנדערע האלבער חודש לא היו ימים טובים לישראל, וועגן דעם איז חודש אב מרומז אינעם ענין פון דבר, ווייל דבר איז אויך נישט געווען נאר א מכה, ס'איז געווען סיי א מכה, און אין די זעלבע צייט איז עס אויך געווען אז ס'האט געטון גוטס פאר די אידן. וועגן דעם איז דא וואס האלטן אז דער פסוק איז הנה יד השם הויה במקנך און דאס איז די מכת דבר. יעצט במילא איז פארשטענדיג פארוואס דער חודש אב האט אין זיך א דאפלטע נחמה, ווייל ס'איז סיי א געשלאגן דעם גוי און סיי דער איד איז דורך דעם געקענט רייך ווערן, ער האט געוואוסט וואס דארט טוט זיך און ס'גייט דורך. יעצט וועגן דעם אויך די גאנצע אבילות, דאס איז דאך נאר צייטווייליג. ווייל ווען משיח וועט קומען וועט שוין נישט זיין מער די גאנצע אבילות, און דער בנין בית המקדש וועט דאך שוין זיין געבויעט, זאגט דער נביא לא יהיה זה יום צום ואבל, דער נביא זאגט כה אמר ה' צבקות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, אזוי שטייט אין זכריה קפיטל ח' פסוק י ט. וועגן דעם שטייט אויך משנכנס אב ממעטין בשמחה, ס'שטייט נישט מבטלין את השמחה, ווייל מ'איז עס נישט מבטל, ס'איז נאר ממעט, פארוואס ממעט? ווייל נאר אויף א האלבן חודש, די אנדערע האלב חודש וועט שוין זיין אלעס אין ארדענונג. יעצט, מ'דערציילט אויף איינע פון די פריעריגע, פון די פריעריגע גרויסע בעל מוסר, ער איז געווען א רב אין די ליטא, ער איז געהייסן הרב אברהם קמאי, ער איז געווען די זון פון ר' אלעזר ברוך קמאי, ער פלעגט גיין קויפן א סך ספרים באצאלן ווען ס'איז געקומען צו קינות תשעה באב האט ער יעדן יאר געקויפט א קינות און ער האט זיך ארום געריסן א האלבע שעה מיטן מוכר איינמאל פרעגט אים א איד איך פארשטיי נישט דו געסט דאך אויס די געלט פאר ספרים אלעס וואס ביסטו אזוי צודרייט געווארן ווען ס'קומט אין דעם קינות ס'איז דאך א קליין ספר וואס פייטסטו אזוי זאגט ער די אלע ספרים וואס איך קויף קויף איך ווייל דאס גייט זיין אפילו ווען משיח וועט קומען וועל איך נאך לערנען אין די אלע זאכן אבער דער קינות אויף ביז א יאר. איינמאל די יאר איז געענדיגט, דער אייבערשטער וועט אונז שיקן משיח'ן דארף מען עס מער נישט האבן. יעצט לאמיר פארשטיין וואס דא גייט פאר. ס'איז א מחלוקת אין די ראשונים וואס איז געשטאנען אויף די שטיין. דער הייליגער אבן עזרא זאגט אז ס'איז געשטאנען אפאר מצוות, ער זאגט נישט וועלכע. קען זיין דעם וואס מ'דארף האבן אויף אריינצוגיין אויף ארץ ישראל. דער רמב ן קריגט זיך און ער זאגט ס'איז געשטאנען די גאנצע תורה פון בראשית ביז לעיני כל ישראל. זאגט דער הייליגער רמב ן ויתכן ס'איז מעגליך שהיו אבנים גדולות מאוד.

מקבל געווען די תורה, ביי מיר איז וויכטיג אז ס'זאל זיין ווייטער המשכת הדורות, און אבן אבנים דאס איז אבן, אב און בן, קומט יעצט אויס אז ווען מ'האט ארויף געשריבן אויף די שטיינער האט עס געהאט צוויי באדייטונגען, איינס איז פאר די עלטערן, פאר די טאטעס, און איינס איז פאר די בן, פאר זייערע קינדער, און וועגן דעם איז דווקא דא פארן כריתת ברית אין ערבות מואב אין חודש אב האט מען געמאכט די גאנצע שטיין.

דאלער וואו מיט דאלער. וועגן דעם איז דאס געבליבן א טאג וואס דאס איז אנגעברייט פאר שידוכים, ווייל משה רבינו האט געזאגט איך וויל נישט נאר עטץ נאר ובניהם תלמדון, זאלטס לערנען ענקערע קינדערלעך אויך, וואס דאס איז באמת דער עיקר פון די המשכה, דאס וואס כ'האב אנגעהויבן. וואו אדם הראשון האט געזען ער גייט שטארבן האט ער געזאגט ניין ניין די וועלט קען נישט זיין וויסט, שוין וידע אדם את חוה אשתו. יעצט, עס ווערט געברענגט. אז אפילו ביים חורבן האט דער אייבישטער געהאט אויף אונז רחמים, ס'איז געווען גרויס רחמים, ס'איז נישט געווען חלילה אז ער האט אונז געוואלט אומברענגען, והא ראיה, די גאנצע זאך איז געווען אז ס'איז שפך ידו על האבנים, אין איכה רבתי ווערט געברענגט אויפן פסוק מזמור לאסף, אלקים באו גוים בנחלתך, ס'איז א פסוק אין תהלים ע ט פסוק א', פרעגט דארטן דער מדרש מזמור לאסף? קינה לאסף אדער בכי לאסף? וואס עפעס מזמור? ס'איז גאר א געזאנג געווארן? נאר אסף האט געזאגט, דער אייבישטער האט געוואלט חרוב מאכן דעם בית המקדש, און ער איז געגאנגען און שפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים, און נישט אויף כלל ישראל. האי דכתיב, דאס וואס ס'שטייט אין איכה קפיטל ד' פסוק י א, ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה, איז זאגט ער דארטן, דער יפה ענף אויף. מדרש זאגט אז דאס מיינט צו זאגן אז נאר די שטיינער האט דער אייבישטער צובראכן, אבער די קדושת המקום האט ער איבער געלאזט אויף אייביג, און וועגן דעם שטייט אין מסכת מגילה דף כ ח עמוד א, והשימותי את מקדשיכם, ס'א פסוק אין ויקרא כ ו פסוק ל א, אף על פי שהם שוממים, כאטש זיי זענען נעבעך וויסט, בקדושתן הם עומדים, זיי שטייען אבער מיט זייער קדושה. וגם השכינה לא זזה ממקומה, די שכינה האט זיך אויך נישט גערוקט פון פלאץ, אזוי שטייט אין שיר השירים רבה, קפיטל ב', פסוק י, אויפן פסוק, הנה זה עומד אחר כתלנו, אחר הכותל מערבי של בית המקדש. איז במילא האט מען געזאגט מזמור, פארוואס? דער חורבן איז אויך געווען א מזמור, דער אייבערשטער האט עס נישט אויסגעלאזט אויף כלל ישראל. מיט דעם קען מען פארשטיין אסאך זאכן, וואס איז די צירוף פון חודש אב? הסכת ושמע ישראל היום. וואס שטייט ווייטער? היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. וואס הייסט היום הזה? דער אייבערשטער האט נישט אויסגעלאזט דעם כעס צו כלל ישראל. כאטשיג אין דעם חודש איז דאך צובראכן געווארן די שיינקייט פון כלל ישראל, ביידע בית המקדש זענען נעבעך חרוב געווארן, און כלל ישראל איז ארויס אין גלות, און זענען אראפגעגאנגען מטה מטה, ווי קען מען זאגן אויף דעם חודש ה י אויף דעם חודש היום הזה נהיית לעם, ווייל די תירוץ איז, וויבאלד דער אייבערשטער האט עס אויסגעלאזט אויף די שטיינער ביסטו געבליבן כלל ישראל. נאכדעם שטייט נאך א זאך אז תשעה באב הייסט מועד, וואס ס'שטייט אין איכה קפיטל א' פסוק ט ו, קרא עלי מועד, און לויט די הלכה, זאגט מען נישט קיין תחנון אזוי ווי א מועד, און וואס עפעס ווען ס'איז געווען עפעס א מועד, וואס פאר א מין מועד איז דאס אז מ'האט פארברענט דעם בית המקדש? יעצט, ס'ווערט אויכעט די קביעת המועדים ווערט אויך גערעכנט, ס'הייסט א"ת ב"ש א' דעם ערשטן טאג פסח, קביעת המועדים ת' איז תשעה באב, א שיינע מעשה, שטעלט מען צו תשעה באב צום פסח, אט די תירוץ איז די קיום פון כלל ישראל.

דא א מורא'דיגע גמרא, די גמרא זאגט אז בשעת מען האט איינגענומען דארטן ירושלים איז געווען דארטן די רוימער האבן געזאגט פאר א איד גיי אריין ברענג אונז ארויס פון דארטן וואסערע חפצים ס'איז דא אין קדשי קדשים, איז ברענגט דארטן די גמרא איז אריין און איז ארויס געקומען, נאכדעם האט ער אים געהייסן גיי נאכאמאל אריין ברענג נאך זאכן האט ער געזאגט ער גייט נישט, האט ער געזאגט כ'וועל דיך הרג'נען, זאגט ער טו מיט מיר וואס דו ווילסט איך גיי נישט, לכאורה שטעלט זיך דאך א קשיא פריער איז ער געגאנגען בשמחה רבה ברענגען פארן רוימער זאגן אבער די הייליגע.

פנים אל פנים, וויאזוי האט כלל ישראל געוואוסט אז דער אייבערשטער היט מיט זיי די גאנצע צייט וואס ס'איז געווען א בית המקדש? זאגט די גמרא, אויב אידן זענען נישט געווען שווה בשווה מיט'ן אייבערשטן האבן זיך די כרובים אוועקגעבויגן איינער פון צווייטן די פנים, כאטשיג ס'איז געווען געמאכט פון גאלד, ס'איז נישט געווען קיין פלייש דארטן, אבער דער אייבערשטער האט זיך אזוי געמאכט, שטייט אבער ווען די רוימער זענען אריין אין בית המקדש און זיי האבן געזען די צוויי. כרובים זענען געווען, זיי האבן זיך געהאגט, זיי האבן זיך ארומגענומען, איז לכאורה דאך דאס קעגן די גמרא, דו קענסט אונז פארקויפן אזא זאך, אזוי זאגט די גמרא אין מסכת יומא, דף נ ד עמוד ב', וויאזוי קענסטו אונז פארקויפן אזא זאך, דער אייבערשטער איז דאך געווען די הייעסט טיים ברוגז וואס ער איז נאך געווען עווער איז געווען דעמאלס זענען די אידן ווען זיי האבן געזינדיגט און עס איז געווען תשעה באב און ער האט זיי ארויסגעווארפן, וויאזוי קען זיין אז עס איז געווען מעורין זה בזה, זיי האבן געקוקט איינער אויפן צווייטן, ס'איז נישט צו פארשטיין די גמרא, ווייסט וואס די תירוץ איז? זאגן די ספרים, די בעלי מוסר זאגן א מורא'דיגע זאך, אז ווען אידן זענען אזא מדריגה, אזא שפל המצב אז מען מוז זיי ארויסווארפן, זאגט דער אייבערשטער איך גיי מיט דיר מיט, דער אייבערשטער איז מיטגעקומען און ער איז געגאנגען מיט די אידן, ער האט געוויזן די זעלבע ליבשאפט ווי ווען ער האט געוויזן ווען מען האט אויפגעשטעלט דעם בית המקדש, נאך מער, ס'ווערט געברענגט. מען האט אראפגעפירט, מען האט אראפגעפירט, געקייטלט צען מענטשן אויף בבל זאלן נישט קענען אנטלויפן, און ווען זיי זענען אנגעקומען האט מען געציילט, ס'האט אלץ געפעלט א מענטש, זיי האבן זיך געוואונדערט וואס איז דאס, וואטס גאואינג אן היער, דער גוי האט אבער נישט געכאפט, ווער איז געווען דער צענטער? דער אייבישטער, ער האט זיך מיטגעבינדען מיט יעד גרופע וואס איז אראפגעפארן נעבעך אין גלות, אבער ווען שוין אנגעקומען אין גלות איז ער שוין אוועקגעגאנגען, ער האט זיי געמאכט סעיף אויפן וועג זאלן קענען אנקומען צו זייער גלות, און וועגן דעם איז הסכת ושמע ישראל היום הייתם לעם לה' אלוקיך, ווייל דער אייבערשטער ווייזט ארויס פאר די אידן אז אפילו אין דעם ארגסטן מצב אין חודש אב וועסטו וויסן, לאוו איז נאך אלץ דא, ליבשאפט איז דא, דער אייבערשטער האט אונז ליב און ער געבט אונז נישט אויף, זיין ליבשאפט איז אזוי שטארק אזוי ווי. ווען ס'איז געווען אין די בעסטע צייטן, אפילו ווען ער געבט אונז אזאלעכע שווערע עונשים, וועגן דעם תשעה באב הייסט אויך מועד, ס'איז אויך א מועד, ס'איז א יום טוב, די גמרא זאגט לא היה יום מועד לישראל כיום שנחרב בית המקדש, אזוי זאגט די גמרא, ווייל דער ענין פון ארויסווארפן די אידן, און ס'איז געווען א ענין וואס מ'איז געקומען שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך, את פני השם אלקיך, מ'האט דארטן געזען א הארת פנים. און אין תשעה באב איז געווען די זעלבע הארת פנים, און דער הארת פנים האט אונז באגלייט אין גלות, און וועגן דעם האט מיר אונז א קיום אין גלות, ווען נישט וואלט מען אונז קיינמאל נישט געהאט א קיום, טויזענטער נעישאנס זענען שוין לאנג אויסגעווישט געווארן, מיט וואס האלט מיר זיך אונז? ווייל דער אייבישטער האט געזאגט, ביי מיר איז דאס א יום טוב. דאס וואס איך מוז ענק נעבעך אוועקשיקן, איך מוז ענק געבן א גלעט, עטס זאלטס זיך צוריק קערן וואו עס דארף צו זיין. אבער ס'איז ביי מיר א יום טוב, און וועגן דעם וועסטו זען אז דאס איינטיילן פון ארץ ישראל איז אלץ דווקא אין די דריי וואכן, דעמאלטס ליינט מען פנחס, מטות מסע און דברים, פארוואס? פארוואס דווקא די דריי וואכן? לערנט אונז דער בנוי יששכר, ווייל אונז וויל מיר נישט פארגעסן אז אונז האבן נאך א חלוקת הארץ דווקא בימי המצרים און אין פרשת מטות. ווערט עס געברענגט באריכות, מסעי און דברים איז אויך דא חלוקת הארץ, וועגן דעם ליינט מען דאס דווקא בין המצרים צו ווייזן הייליגע תחלק הארץ, רבונו של עולם אונז זעמער נאך דא, געזינדיגט אהער געזינדיגט אהין, לאמיר מאכן פרענדס, אונז זעמער דא אונז ליינמער די פרשת און.

דעמאלטס זיי צוריק קומען מיטן אייבערשטנס הילף. ס'שטייט פון בעל שם הקדוש אז יעדער רעדט ארויס אלע עבירות וואס ער האט געטון איבערן טאג. איינמאל זענען זיי געוען אין עפעס א ווערטסהויז אויפן וועג מ'פלעגט זיך אפשטעלן טרינקען אביסל ברוינפן דורך כאפן די הארץ, האט זיך אנגערופן דארט איינער איך האב דא א כלי איר קענט נעמען ברוינפן אבער ס'איז נישט גע'טובל'ט, זאגט ער ווער ברויך טובל'ן וואס איז א טובל'ן האט דער בעל שם הקדוש געוויזן זיין תלמיד זעה זיין ווייב גייט נישט אין מקווה. ווייל א מענטש רעדט ארויס אלע שייגעץ שטיק. אונז זעמער גרויסע בהמות. הרב יודל ראזענבערג זכרונו לברכה האט געטענה'ט, קיינער קען נישט איבערנעמען דעם רעבינ'ס פאזישן. איז ער א למדן, איז ער נישט קיין קנאי, איז ער אהער, איז ער אהין. הרב יודל האט געזאגט מען דארף נעמען צען תלמידים, רבנים, וואס האבן גוט געקענט דעם רעבין, און זיי זאלן איבערנעמען דעם רעבינ'ס פאזישן. און שוין. נו, האט זיך דער סיגוט'ער נישט פארגינען, און וואס זאל איך זיין? איך זאל זיין א שלעפער? האט ער געטענה'ט ניין, און ער האט אנגעווארנט אלע זיינע נאנטע מענטשן, זאלסט וויסן אז דו ווילסט האבן א פיוטשער אין סאטמאר זאלסטו וועלן, יו שוד וואוט, אז מען זאל מיך מאכן. נו, האט ער זיך איבערגעדרייט, אן די דייטשן, מיט דעם מיט יענעם. נו, האט ער געזאגט, איך וויל מען זאל מאכן אז ס'איז בנים, קינדער מוזן ירש'ענען. ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל זיך שלאגן, נישט געווען אויף וואס זיך צו שלאגן. זאגט מען יא, ס'איז אקעי זאל זיין אזוי. שפעטער האט דער שייגעץ דער סיגוטער אראפגעפירט דעם גאנצן הארעוואניע פון רעבן אין דרערד אריין. אין דרערד אריין. ער איז געווען דער בעל מכשיר אויף מיל מארט, ער האט געטוהן וואס ער האט געוואלט, און ס'איז געקומען למעשה אלע זאכן, פאווערטי פראגרעמס, דעיס, יענץ, אונטערשרייבן פאר די גאווערמענט, ער האט געטוהן אלע שייגעץ שטיק אויף די וועלט. ער האט זיך דאך נישט געפלאגט אויף אידישקייט. און דעם גאנצן רעבנ'ס הארעוואניע איז געגאנגען אריין אין דרערד. שוין, שפעטער האבן די זין איבערגענומען, די זין זענען דאך נאך ארגער, יענער האט כאטש געזען דעם רעב, די זין האבן דאס אויך שוין נישט געהאט, איז וואס איז געווען? מען האט געזאגט עס איז געווען עפעס א איד א שייגעץ, איך מיין ער לעבט נאך, ער רופט זיך קארלסבורגער רב, ער וואוינט דא אויף בעדפארד עוועניו, נישט רב חזקל רוט, אן אנדערע שייגעץ, איז בקיצור ער האט געטון וואס ער האט געוואלט. און דער סיגעטער האט געזאגט אז מען דארף פון ויואל משה אפלערנען לויטן מיט זיין פירוש, דער פירוש איז אז דער רבי געשטארבן נפטר פופט אבי געזונט מען טוט וואס מען וויל פארגעסן פון ויואל משה שוין דאס איז געווען די נעקסטע דזשענערעישאן. איך האב אים געזאגט אמאל איך בין געווען א אין דייטשלאנד א פראפעסאר האט ער געפרעגט וואס איזט דאס קאפיטאל וואס הייסט קעפיטאל האט זיך איינער אנגערופן מען קויפט א שטיק לאנד מען זייט איין און ס'וואקסט און מען האט געלט פרעגט ער נאכאמאל וואס איזט דאס קאפיטאל האט ער געזאגט מען זייעט איין, מען מאכט אפאר טאלער און מען קויפט ריעל עסטעיט. פרעגט ער נאכאמאל וואס איז דאס קאפיטאל? זאגט ער, מען זייעט איין און מען מאכט ריעל עסטעיט, און די דריטע דזשענערעישאן רייכערט עס אויס מיט דראגס. דאס איז קאפיטאל. די גמרא זאגט, זאל מתפלל זיין מען נישט צוקומען צו ארעמקייט, ווייל טאמער עס איז נישט מקויים געווארן ביי אים וועט זיין מקויים ביי זיינע קינדער. סאו וואס איז די שיטה פון רעבן? די שיטה איז צו טון וואס מען וויל, צו מאכן געלט אויף דעם, און אפילו נישט זאגן קיין ווארט. וואס אונז זעמער דורך געגאנגען מיט דעם שייגעץ אהרן טייטלבוים, מען זאל אראפ נעמען די מזוזות, ארויף לייגן די מזוזות, מען זאל זיי נישט זאגן פאר די קינדער ס'איז דא מזוזות, פארוואס? ווייל ס'איז געלעגן אין דעם גרויס געלט, און דער אהרן איז געווען א אנגעשוואלענער מיליאנער, האט ער נאך געטון זאכן וואס מען טאר נישט. ווייסט וואס ער האט געטון? ער האט געזאגט אז מען זאל זאגן אז די מאמע איז קראנק, ממילא ט'ער קענען כאפן די קינדער פאר זיינע מוסדות, פאר די קראנקע קינדער, געזאגט אויף א א אידישע טאכטער אז זי איז שוין געווען שוואנגער, איי זי האט געהאט בתולים, האט דער שייגעץ געשיקט די רעבעצן, אהרן האט געשיקט זיין רעבעצן די סאשא אז זי זאל זאגן אז שמואל האט געקענט בועל זיין אפילו ס'איז געווען דם בתולים. יעדע נארמאלע דאקטער האט געלאכט, אבער דער דאקטער דארטן אין קרית יואל, ער האט געמוזט אונטערשרייבן, פארוואס?

עניוועי, לאמיר אריינגיין דא אין די זאך. ווען דער אייבערשטער זאל פרעגן היינט איינער וואס ווילסטו ווערן ווען דו גייסט אראפ, איז דארף ער זאגן פארן אייבערשטן איך וויל ווערן א רעבע. דאס ווייל א רעבע איז העכער פון די תורה, העכער חס ושלום פון דעם רבונו של עולם. זיצן זיך אן דא אפאר שקצים, מען האט אפגעמאכט אז מען גייט נאכגעבן אין חינוך, זאכן וואס מען האט צוויי טויזנט יאר אין גלות נישט נאכגעגעבן פארן גוי, מען האט זיך פארדעם מוסר נפש געווען, און ס'איז געשען אזוי אז.

שוין, יעצט איז דא אזוי, די ספרדים האבן בעל מקובלים, ס'איז דא איינער האט מיר אריינגעשיקט, אונז האלטן זיך אריין שיקן אהין און צוריק, מיר אריינגעשיקט יעצט א ליסטע, האט ער שוין כמעט זיבעציג צו אכציג רבנים, הייסט דורון קצין, און די בלאג איז פרום פאלי, איז דא כמעט זיבעציג אכציג רבנים וואס האבן שוין עובר געווען אויף כריתות און מיתות בית דין מיט זנות מיט אלעם, און זענען אראפגעגאנגען אלס גרויסע מענטשן, יעצט אז זיי גייען אראפ סתם אלס א חיה, למשל אזוי ווי לעיזער בערלאנד,

זיי נישט האבן קיין פיוטשער אין אידישקייט, ווייל ס'קען דאך נישט זיין אז דו נעמסט און דו רודפ'סט א מענטש וואס איז בלוטיג פאר'ן אייבערשטן און דו זאלסט נאך מצליח זיין, זיי קענען נישט מצליח זיין, איך האב זיי דאס געזאגט. עניוועי, זלמן לייב איז דא יעצט ביטער אריינגעפאלן דער שייגעץ, יעדער זעט שוין וואסערא פארפוילטער יונג ער איז, וויאזוי ער האט. צוגעקומען צו זיין א סאטמאר רב, דאס איז דער סמ"ך מ"ם אליינס האט דאס ערלעדיגט, משה טעראריסט פרידמאן האט דאס ערלעדיגט אז ער זאל קענען בלייבן ווייטער שיינע א מלך ווייל אהרן האט אים נישט געברויכט און שוין. יעצט איז דא דא א פרשה וואס איך ווען געזאגט א יאר צוריק, ס'איז דא א חלבן א מילכיגער האט ער געהייסן, ער איז געווען א בעל מקובל, ער איז געווען אן אייניקל פון איינע פון די גרויסע צדיקים, כ'ווייס נישט צו פון חידא צו פון אזולאי פון איין, בקיצור איך בין געגאנגען אמאל ער האט גערעדט דארטן שיינע דרשות, איך בין געגאנגען אמאל דארטן לעבן אין גבעתיים, דאכצעך מיר לעבן וויזשניץ, לעבן בני ברק, איך האב געזען א איד אן א בארד, איי וואלקד אוט, אויב ער איז א בעל מקובל, איך מיין דאס איז דאך א דזשאוק, יעצט ווי שלמה וואוינט אין זיין געגענט האט מען נישט געהאלטן פון א בארד, ס'איז געווען פלעצער מען האט מורא געהאט צו האבן א בארד, מען האט געוואוסט ווער ס'איז א איד, אבער איך האב ארום געפרעגט.

זאגט ער, איך בין זיכער, מיט א מאן וועסטו משיח נישט קענען אראפ ברענגען און מיט מיר יא, א תמימות'דיגע פרוי, זי וויל ברענגען משיח, פארוואס נישט, איז זי געגאנגען זי האט געזינדיגט, נאכדעם איז זי צוריק געקומען א טאג שפעטער צו צוויי טאג שפעטער און זי האט אנגעפאנגען צו וויינען, זי האט געזאגט, ביסטו זיכער אז איך האב דאס געמעגט טון, איך בין דאך א פארהייראטע פרוי. זאגט ער איך בין זיכער און פארטיג. און די זענען די רבנים, לעזער בערלאנד דער זעלבער נואף, ישראל האגער אמת איז אויך געווען דער זעלבער נואף, ער האט נאר געטויטשט די דאדע פאר די פרוי אבער די פרוי איז משוגע געווארן, יחזקאל טייטלבוים, פון אלימלך איז דער זעלבער נואף, אלע זענען די זעלבע נואף, און זיי זענען נישט ווען זיי געווען א בחור, ס'איז געווען נעבעך אלטע אידן, יחזקאל טייטלבוים איז אן אלטער איד ער איז עלטער פון מיר, ער דארף זיין זיבעציג איין און זיבעציג. עניוועי, און דאס איז וואס מיך הארט. ס'הארט מיך נישט אז דער טוט וואס דער טוט, אבער אז דו גייסט אים נאך זאגן אז דאס איז געווען דער צדיק און ס'איז געשטארבן היינט א צדיק מיט א צדיק, מאכסטו דאך א פלאסטער פון די גאנצע תורה, מאכסטו א שטיק פלאסטער. יעצט וויל איך איך לייג ארויף דעם קול מבשר דעם אינטערוויו. ווען איך טראכט אה, אפשר פארשטיי איך נישט אזוי גוט וואס יענער זאגט, און ממילא מאך איך א מיסטעיק, אבער איך גיי יעצט פשוט זען צו איך מאך א מיסטעיק צו נישט. דינסטאג ואתחנן אין ארץ ישראל איז היינט נפטר געווארן אין עלטער פון פֿיר און אַכציק יאר, דער מילכיגער, דער חלבן, דער מקובל הרב ר' חיים כהן, צו הערן איבער די אינטערעסאנטע אייגנארטיגקייט וואס איז היינט אוועק, הערן מיר פון ר' גדליה שיינין, א גוטן הרב שיינין. שלום וברכו. דער מילכיגע. דאס איז א איד א מילכיגער איך זאג אז אין ארץ ישראל איז דא אלע סארט געשמאקע אידן און אינטערעסאנטע אידן און בעיקר וואס איז דא באהאלטענע אידן און די באהאלטענע אידן האבן אלע אידן ליב צו אויס ארויסנעמען און אויפזוכן די אידן דער איד איז געווען עטליכע און אכציג יאר אפשר פיר און אכציג יאר בערך אומגעפער ער האט געהאט א פלאץ וואס ער האט געמאכט אליין מילך און האט געמאכט קעז פון ציגן פאר מענטשן וואס דארפן האבן עקסטערע מילך און ממש ער האט געזאגט אמאל אז ער מאכט דאס נישט נאר פאר די פרנסה נאר צו העלפן אידן וואס האבן וואס זיי ליידן אויף אלע סארט זאכן. ער האט הנאה צו העלפן אידן, און דערפאר האט ער אויפגעעפנט דעם פלאץ, דאס איז א פלאץ וואס מען האט געמאכט די מילך און די קעז און די פעטסקייט וואס מען האט ארויסגענומען פון ציגן, און דאס האט ער געווען די פרנסה. איינמאל וואס ס'איז געווען אז ס'האט זיך אנטפלעקט, איז עס געווען אפשר מער פון דרייסיג יאר, אפשר פינף און דרייסיג יאר, איז געווען א מענטש וואס ער איז אריינגעקומען ביי דעם, מען האט אים גערופן החלבן, החלבן דער מילכיגער, און זאגט ער האט אזעכע בעיות און אזעכע בעיות זאגט ער פארוואס רעדסטו אויף די בעיות די ווייסט די האסט אינגאנצן א אנדער בעיה די ביסט אזוי די ביסט אזוי ער האט אים אנגעקוקט אזוי זאגט ער פון וואנט ווייסטו איך קום קויפן מילך זאגט ער די ווייסט אז האט אים געגעבן א פאל די האסט קינדער און די האסט אזוי די האסט אזוי און אלע זאכן וואס טוט זיך אין פרייוועט שטוב ביי אים ער האט שיער נישט געחלש'ט פון וואנט זעהסטו דאס איך זעה איך קוק אריין אויף דיין האנט דאס געבעטן נאך זיך געקוקט אויף די האנט עפן אויף דעם תהלים וועסטו זעהן וואס שטייט דא דארטן האט ער אויפגעעפנט דעם תהלים אינמיטן און האט אים געזאגט דארט זעהסטו דאס איז דיין נאמען דאס איז משה טבת דו מיט די ווייב הייסט אזוי און אזוי און דו דארפסט מאכן אזא און אזא תיקון און דו דארפסט מאכן אזא תיקון. און דו האסט גארנישט מיט נישט דאס צו טון מיט אזוי מיט אזוי מיט אזוי און דער מענטש האט עס בסודי סודות געזאגט זאג נישט אבער מ'האט אויסגעזאגט אויף נאך איינעם און א צווייטן און א דריטן און זייער אינטערעסאנט ער איז אריינגעקומען ביי א מענטשן און מ'אריינגעקומען ביי אים לאזט מיר אפ, לאזט מיר ארבעטן, זאגט מען רבי חיים, ס'איז א יהודי וואס איז צריך ישועה, איז ער צריך ישועה? הוא חולה, יש לו אישה, ער האט א פרוי מיט א פראבלעם, או אז מ'האט אים געזאגט אז ער דארף האבן א ישועה, האט ער אפגעלאזט אינמיטן די ארבעט, זיך אוועקגעזעצט ביי אים אין קליינעם פלאץ, און ער האט געקענט אויסזאגן די מענטשן אלע סארט זאכן, ס'איז פון קבלה, דאס איז פון ממש, ער האט נישט געהאט קיין גרויסע בארד און נישט קיין לאנגע פיאות, נישט קיין ווייסע זאקן, א ארבעטארער, ממש א מענטש א ארבעטארער, וואס האט געדאווענט האט ער געדאווענט זייער ערליך, מ'האט געקענט זען ביי אים א מנחה איבער איבער די גאס איז געווען א א שטיבל דארט וואס מ'האט געדאווענט האט מען געקענט זען ווי א מענטש דאווענט מנחה צום רבונו של עולם. ער האט געדאוונט נישט מיט די הענט און מיט די פיס און געקנאקט, אבער מען האט געזען ווי דער מענטש זאגט ווארט ביי ווארט, ער האט געדאוונט, און ווען עס איז אמאל געווען ס'איז געקומען און ס'איז אריין געקומען דארטן אפשר צוואנציג מענטשן, מען האט געוואלט און ער האט געהאלטן שמונה עשרה, ער האט זיך אפילו נישט גערוקט און ער האט נישט משים לב געווען אויף מענטשן און עס איז א קליין שטיבל געווען. אז מען האט זיך געשטיפט לעבן אים, גארנישט! און דער מענטש איז געווען א. דער מענטש איז געווען א פשוט'ער ארבעטאר, ער האט נישט געוויזן קיין כבוד, ער האט נישט ליב געהאט אז מען זאל אים נאכלויפן, ער האט נישט ליב געהאט אז מען גייט צו אים, איינער זאגט אים הרב, הרב, זאגט ער אני לא הרב, אבער אין אמת'ן איז ער געווען א באהאלטענער מענטש, און אפשר האט ער געלערנט זוהר, אפשר האט ער געמאכט זאכן, פון אינדרויסן האט מען גארנישט דערקענט אויף אים. און איך ווייס אז ס'איז דא חשוב'ע מענטשן און אפילו רעבעס וואס אין באהאלטן און שטילערהייט האבן אריין געקומען, איך האב געפרעגט א חשוב'ער איד וואס ער איז אריין געקומען ביי אים, א ראש ישיבה א ליטווישער, כ'האב אים ערליך געפרעגט פארוואס נעמט ער נישט די גאנצע ישיבה? סאו וואס דערנעך? מען דארף נישט אריינגיין אין זאכן וואס מ'איז נישט איינגעלערנט, אונז האבן אונזערע רעבעס, אונזערע רבנים, אונזערע דיינים, אבער אז א מענטש דארף האבן עפעס אמאל א ישועה קען ער אביסל גיין אויכעט אין אנדערע פלעצער, ס'איז דא קבלה מעשית און ס'איז דא קבלה די געווענליכע, אבער די מעשה איז אז ער האט געהאלפן גאר גאר אסאך מענטשן, גאר אסאך מענטשן, און עצות און מגלה געווען זאכן וואס איז געווען נישט צו גלייבן אז גאר חשוב'ע רעבעס מיט גרויסע קהילות אדער ראש ישיבות וואס איך קען פערזענליך וואס מ'איז אריינגעקומען זיך געזעצט מ'האט אים געזאגט הרב כהן לא הרב אני כהן האט ער געזאגט און האט געקענט ממש העלפן מענטשן זאל זיין זכות זיין וואס האט געוואלט העלפן מענטשן דא אונטן זאל ער זוכה זיין אויבן אין הימל צו העלפן אלע אידישע קינדער און די אלע וואס דארפן האבן רפואות און ישועות, און באלד גייט דאך איך ווייס דאך באלד גייט דאך טו באב אז מען דארף דאך האבן לא היו ימים טובים לישראל צו טו באב, טו באב איז נישט סתם א טאג, ס'איז נישט סתם אז מען זאגט נישט קיין תחנון, ס'איז א טאג פון פון וואס קען פועל'ן אסאך זאכן, דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער איינער ביי אים אין שטוב זאל ווערן געהאלפן. אין וואס ער דארף און גרינגערהייט און אן עגמת נפש, און איך וויל זאגן דא א עקסטערע יישר כח, דעם רדיו וואס איז דא איז בזכות אים איז עס מיר געקומען, איצטער וויל איך זאגן א גרויסן יישר כח, ס'האט מיר אריינגעשיקט א איד א גרויסע סכום געלט, ער זאגט מיר איך האב אייך געשיקט אמאל, נעם די געלט, איך ווייס נישט ווער איז דער איד, כ'וויל אים זאגען שכוח כ'האב גענומען די געלט און כ'האב עס געגעבן פאר אפאר יתומים מיט צובראכענע מענטשען זאל גיין אויף חופש אבער בין הזמנים איז דא מענטשען ס'האט מיר טעלפאנירט א אלמנה דריי קינדער ווילען פארען אויף מירון און זיי האבן נישט קיין געלט ווילען זיי נעמען א אוהל אזא געבייד זאג איך חס ושלום דריי קינדערלעך אן א טאטע ווי ווילסטו זיי שיקען איך האב געלט צו זיי שיקען שיק זיי אויפן אוטובוס. זאלן נעמען א צימער און מירון וועלן זיי זיין וויפיל טעג די קינדער ווילן, איך וועל אויסצאלן אלעס און זיי צו געבן די גוטע זאכן מיט עסן, אלעס וועל איך אויסגעבן, אוי ווער האט עס געגעבן? דער איד וואס האט אריין געשיקט די געלט, דער רבוש ע זאל אים העלפן מיט זיינע קינדער מיט די אייניקלעך. זיי זאלן אלעמאל געבן און זאלן נישט דארפן אנקומען אז מענטשן זאלן זיי געבן, די אלמנה האט זיך אזוי געפרייט, איצטער ממש נישטא קיין צוואנציג מינוט וואס די אלמנה האט מיר טעלפאנירט, איך האב איר אזוי משמח זיין, דער אויבערשטער זאל העלפן זאל משמח זיין דעם מענטשן מיט אלעס גוט, איך ווייס נישט ווער איז דער מענטש אבער איר זיינט א שליח דער די רדיו וואס מען זאגט וואס מען רעדט ביי אייך.

אויבן, איך האב מיך אראפגעלייגט אויבן דארטן ווי ער האט געהאט צימערן, איך וויל אייך זאגן וואס דארט זנות איז פארגעגאנגען, ס'איז אנבעליוועבל, ער האט געהאט אליינס א יונג בחור'ל פון אפשר צוועלף יאר, ער איז נאכנישט געווען בר מצוה, און ס'איז געקומען עלטערע חזירים און מ'האט אים אנגעהויבן צו פאטשקען, איך האב מיך גענומען שרייען, און זיין טאטע איז געקומען צו לויפן, האב איך געזאגט קוק וואס מ'טוט דא, דעמאלס האב איך נאכנישט געהאט צו טון מיט פעדעפיליע, דיס גאוס בעק יעצט ווייס איך וויפיל יאר, דרייסיג יאר צוריק, פינף און צוואנציג יאר צוריק. כ'וויל ענק זאגן, מ'איז געגאנגען מ'געשיקט דרײַ יונגלעך אויף מירון, די מאמע איז געבליבן אין ירושלים צי וואו און די טאטע איז אין עולם האמת. די גרעסטע מקום זנות איז אין מירון, אין מירון האט מען שוין מפתה געווען אידישע טעכטער, מ'האט שוין אנגעשוואנגערט, ס'איז שוין דא ממזרים פון מירון, די רבנים האבן געפסקנט אז זי טאר נישט צוריק גיין צו איר מאן ווייל דאס איז א מפתה נישט קיין אונס, און ס'איז זייער נישט שיין אז מ'גייט דארטן שיקן יונגלעך אליין. דער אמת איז ער זאגט ס'זאל זיין לעילוי נשמת פארן חלבן, דער לעילוי נשמת פארן חלבן איז זייער גוט ס'זאל זיין, אונז ווייסט פארוואס? חלבן האט בועל געווען אן אשת איש און זי איז געקומען וויינען א טאג צוויי נאכדעם זי האט געזאגט ביסטו זיכער? זי האט אים געפרעגט פארדעם אויך דו ביסט זיכער איך מעג עס טון? זאגט ער הונדערט פראצענט און די מעשה גייט צוריק בערך פיר פינעף יאר איז אז ער איז יעצט עידי פאר איז ער געווען דעמאלטס קרוב צו עידי. דאס איז וואס מענטשן דארפן אנהייבן צו פארשטיין, צו וואטשן די קינדער איז זייער א שווערע סאבדזשעקט. און מען טאר קיינעם נישט טראסטן, קיינעם נישט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, גאנץ וויליאמסבורג איז אויף אז ס'איז געווען זעקס מענטשן האט מען אטאקירט אינדערפרי, מ'האט זיי געמוזט אריינטראגן אין בעלוויו האספיטל, איינער האט געדארפט האבן סטיטשעס אויפן מויל, איינעם האט מען נעבעך צובראכן די אויג, די סאקעט, די סאקעט פון די אויג, און ס'איז גרויסע צרות. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן צוויי זאכן פונעם עולם. די ערשטע זאך האב איך געוואלט פרעגן, די זעלבע זאך האט מען דאך געטון מיט ר' נחום ראזענבערג, די זעלבע זאך, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון די שטאט, מען האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, מען האט מיך געשאסן, מען האט מיר נאכגעשיקט עפעס א מאפיאנער ער זאל זאגן תסגור את ההאטליין אחרת אני יורה בך, געקומען אזא שמוציגער יונג ווי שניצלער, איך ווייס בכלל נישט ווי ער קומט זיך דא צו מישן, גייט מיר גיסן בליטש אין די אויגן, איך ווייס יא, סא איך האף ס'וועט ארויסקומען בקרוב. איך ווייס וואס ער האט געוואלט דא באהאלטן, דאס איז אין יעדע זאך אז מען טוט אזא ווילדע זאך באהאלט מען עפעס, און וואס ער האט געוואלט באהאלטן איך האף ס'וועט ארויסקומען, עניוועי איז וויל איך זאגן וואס איז דער עולם דעמאלטס נישט געווען אזוי אנגעברויזט, וואס איז יעצט יעדער געווארן מען האט געכאפט אן אלטן איד מען האט אים געשלאגן, וואס איז דער אלטער איד האט מער קרעדענטשעלס ביי ענק ווי איך, כ'מיין וואס ווער ווען ס'איז געקומען דא איינער. דער יצחק לבנה שטערן דער שייגעץ טמא ימח שמו ער איז געגאנגען און האט אנגעדרייט דעם גאנצן שטאט אויף מיר, און וואו זענען די רבנים זיי האבן טאקע אזוי מורא פאר דעם שייגעץ טמא, וואס האט ער געוויזן זיין גרויסקייט אין אין תורה און יראת שמים, דאס איז וואס כ'פארשטיי נישט וואס דא איז געווען, סא וויל איך ענק עפעס זאגן, ווען איך בין אוועק געגאנגען פון די שטאט האב איך ענק איבערגעלאזט א קללה, קיינער זאל נישט קענען דא מצליח זיין. זאלטס מוזן לויפן אזוי ווי איך לויף, דאס איז איין זאך, לאידך גיסא איז אבער דא נאך א זאך וואס מ'זעהט אז דאס איז פונקטליך אזוי געבינדן אין די צייט ווי מ'האמיר אפגעזאגט דעם אייבערשטן אז אונז ברויך מיר דיך נישט חס ושלום אין די תלמוד תורה'ס און די ישיבות און אונזערע מיידל סקול'ס זאליק האט דער חיה רעה דער, כ'פארשטיי נישט וויאזוי דאס האט געקענט געשעהן אפילו אזא רשעות, איז בקיצור. דעמאלטס פונקטליך איז געשען די פרשה, איז דאס נישט אן אות מן השמים אז דער אייבערשטער צערנט אויף אונז? ס'איז אנבעליוועבל, אונז האמיר אפגעזאגט דעם אייבערשטן, אונז ברויך מען אים נישט חלילה, דער אייבערשטער האט געזאגט פיין, עטס זען וויאזוי עטס אויסזען אן מיר, און דאס איז וואס דא איז געשען, איז יעצט האט מען געמאכט א מורא'דיגע זאך אז. מען לאזט שוין נישט לעבן אין ווילימסבורג, און ס'וועט ווערן נאך ארגער און ארגער און ארגער. און נאכדעם נאך א זאך, ווען עטס האטס אנגעהאקט דעם גוי פעטערסאן מיט די אלע אנדערע גוים, וואס האט עטס געמיינט? דער גוי וועט עס ענק דערליידן? וואס האבן זיי געמיינט? ס'איז א שאנדע. יעצט, ברוך השם אז דער עולם האט נישט קיין מורא, ס'איז דא גרויסע מחאה געווען קעגן זאלי, און קעגן די אסיפה וואס ער האט געמאכט מיט די רבנים, און קעגן משה דוד נידערמאן. דוד נידערמאן, זיי נישט קיין פאררעטער!

דאס האט אונזער רבי געוואלט, מען זאל פאר קיינעם נישט מורא האבן מען זאל זיך שלאגן פארן אמת, נו הערטס אויס דא אט עטס הערן. נאך וואס זיך צו קריגן, לאמיר זיך נישט לאזן פונעם יצר הרע, לאמיר מען האלט שוין אט אט ביי די גאולה, ממש ביי די טיר ביי די טויער פון גאולה, ס'איז געקומען אמאל אין בית דין ווען רב פישער האט נאך געלעבט, ר' יעקב פישער, מ'איז געקומען דארט מיט א צעטל און מען האט געוואלט חתמ'נען קעגן א גזירה, מ'האט געוואלט מ'האט געוואלט צאמנעמען דעם עולם מאכן א יום תפילה, און מ'האט געשריבן דארטן אז די אלע צרות וואס קומט איז נאר ווייל ס'איז דא נישט קיין צניעות, ס'איז דא טרייפענע כלים וכדומה, א גאנצע צעטל, האט רב פישער געזאגט איך חתמ'ע נישט אויף דעם צעטל, האבן זיי געפרעגט רב פישער פארוואס חתמ'סטו נישט אויף דעם צעטל? האט ער געזאגט קומטס דא אין בית דין קוקטס וויפיל דין תורות איז דא פון שכנים על עסקי שכנים, וויפיל דין תורות איז דא אויף שלום בית, וויפיל דין תורות איז דא אויף ירושה, וויפיל דין תורות איז דא אויף חסידות וואס קריגן זיך, זאגטס מיר נישט, זאגטס מיר נישט אז די אלע צרות קומען, קומען וועגן טרייפענע כלים צו וועגן צניעות צו וועגן עפעס אנדערש, קומטס דא אין בית דין וועט עטץ זעהן אויף וואס די אלע צרות קומען, אזוי האט רב פישער געזאגט. גיי איך נישט חתמ'ן אויף דעם צעטל, כ'חתמ'ע אויף א צעטל וואס וועט זאגן אז מ'גייט מאכן שלום צווישן כלל ישראל, מ'גייט זיך אנהייבן פארגינען און ליב האבן, מ'גייט זיך אויפהערן קריגן. אויף אזא צעטל וויל איך חתמ'ן. טייערע אידן, ווען משיח וועט קומען שטייט וגר זאב עם כבש, אפילו א וואלף מיט א שעפסל וועלן וואוינען צוזאמען. כל שכן א חסיד פון א צווייטע חסידות, א ברודער, א משפחה, חבר. נו האט עטץ געהערט וואס דא גייט פאר? עטץ האט זיך איינגערעדט נחום ראזענבערג האט א האטליין דאס ברענגט אונטער אידישקייט דערווייל עיבי בעיבי שטיין שטעל דיר פאר די גמרא זאגט אז ס'איז געווען א מענטש וואס זיין ווייב איז געשטארבן האט נישט געהאט פון ווי צו געבן צו זייגן פארן קינד איז פון זיינע בריסטן האט אנגעהויבן צו רינען מילך, עס איז געווען צוויי אמוראים, איינער האט געזאגט קוק אזא צדיק, דער אייבערשטער מאכט אזא נס פאר אים, דער אנדערער האט געזאגט קוק ווי שמוציג דער מענטש איז, דער אייבערשטער האט געדארפט משנה זיין סדרי בראשית פאר אים, זיי וועלכע האבן אים אנגעכאפט נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג האט אונטערגעברענגט די יוגנט, שטעל דיר פאר אונז האלט מיר ביי אזא סדרי בראשית, מען דארף מאכן ברוך משנה הבריות, עיבי בעיבי שטיין גייט שוין ארום מיט א פרעגנענט קלייד און עפעס א אנדער ווייבל כאפט זי דארט. נו, און ער זאגט, אה, ווען זי איז שוין פרעגנענט, דו שטייסט דא, איי וויי, און דאס איז דער פאלטיטשאנער, ער האט גע'דרש'נט א דרשה אז נחום ראזענבערג ברענגט אונטער דאס אידישקייט, און מ'האט זיך געלאזט לייענען פון דעם שטערן, און איך האב אים געזאגט אזוי, ווילאנג איך שלאג מיך צו פאטעיטא טשיפס איז כשר צו פאפקארן, עטץ קענטס געווינען. איך שלאג מיך אז די קינדער זאלן געווינען, און טאמער פארלירן די קינדער פארלירט דער אייבערשטער, און ממילא וועט עטץ פארלירן. יצחק שטערן לבון, ער איז ארומגעגאנגען, ער וועט זאגן וואס פון וואס בשלמי הרעה הזאת. עס איז דא דער דזשעפרי עפשטיין, דער האט אויכעט מאלעסטעד קינדער, ער האט פארקויפט קינדער, ער איז געווען זייער רייך, ער האט געמיינט ער קען טון וואס ער וויל, יעצט גייט מען ארויס קעגן אים. יעצט מען ווייסט נאכנישט פונקטליך וויאזוי ס'איז געווען, איז ס'דא וואס זאגן אז ער האט זיך אליינס געהארגעט, און ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז אן אוטסייד דזשאב, מען האט שוין געפייערט צוויי מענטשן פון די תפיסה, די שומרים, ס'איז יענער חורבן וואס אמעריקע איז, איטס אנבעליוועבל. יעצט היינט פרייטאג איז ארויסגעקומען אז ס'איז דא געוויסע ביינער אין האלז וואס וואלטן זיך נישט צובראכן ווען ער פאלט דאון אראפ, און ס'קומט אויס אז מען האט אים געמאכט די זאך. יעצט איינער עדווערטייזט אז ער מאכט פאר די קינדער מאכט ער אזא עיסוי. עיסוי הייסט אויף היברו א מאסאזש. און דעיס נעמט ארויס אלע באצילן און אלע קראנקייטן פונעם קינד. וויל איך זאגן דעם עולם איך קען נישט זאגן אז מ'זאל נישט גיין צו נעם אבער דארט מוז שטיין דער טאטע ער נעמט עס נאר פאר יונגלעך נישט פאר קיין מיידלעך איז דער טאטע מוז

יעצט, איך וויל אז דער עולם זאל הערן, אמאל איז געווען איין משוגענער אין די שטאט, נחום ראזענבערג, ער האט געזאגט אז זאלי איז א מנוול און א חזיר און ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר פאר גארנישט און יעדער האט געהאלטן מיט אים. דא אט איצט איז דא א קול מלחמה במחנה און דארטן האט דער עולם זיך צולאזט אויף זאלי קאהן, ווער מיינט אייך אז ער וועט דא פירן אלעס? סאטמאר רב איז געווען א איד א צדיק א קדוש עליון דער דברי יואל, נישט זיין טאטע פארשטייט זיך, ער האט אויך געהאט אפאר מרידות, ס'האט אויך נישט געפעלט מ'זאל אים ארויסטראגן פון בית מדרש, על כל פנים אין ירושלים, האט מען געשריבן אויף אים מיסע פלאקאטן, ס'איז נישט עה, קיינער איז נישט זיכער. בפרט נאכדעם אז דו מיינסט דעם אייבערשטן, זאלי קאהן האט געמיינט אז ער רעדט פארן גיט, איז דא, דא כ'לייג ענק ארויף וואס איינער פון די גרויסע חשובע סאטמארער וואס מ'רעכנט זיך מיט זיין מיינונג, און ער האט א טעלעפאן ליין וואס הייסט קול מלחמה במחנה, און הערט'ס עטץ וואס ער האלט, נישט וואס נחום ראזענבערג האלט, איך האלט די זעלבע זאך, אבער איך וויל עטץ זאלט'ס צוהערן וואס אנדערע זאגן. בעזרת השם יתברך אור ליום ה' ליל לסדר דברים. ויבוא עמלק, ווער איז דער עמלק? ס'האט קאלט געמאכט די אמבטי רותחת, ווער איז אריינגעשפרינגען צו מאכן פשרות, צו ווייזן פאר די רעגירונג אז מ'בייגט זיך? נישט די מאדערענע, נישט יאנג איזריעל, קיינער האט עס נאכנישט געטוהן, קיינער האט נאכנישט יעצט געמאלדן אז מ'גייט עפעס טוישן, נאר דער פארשאלטענער גלח הנורא דער זלמן לייב טייטלבוים שם רשעים ירקב, דער רעפארמער, דער גלח. שווער צו זאגן אויף א גלח אז ער האט זיך געשמד'ט, אבער ער וויל אפשמד'ן זיין גאנצן ציבור, און די אלע רבנים וואס זענען גייען מיט מיט אים זענען אויך רעפארמער רבינער. ס'איז געווען אין די צייטן פון די טיילונג תלמידי חתם סופר וואס זענען געווען פון די שטאטוס קווא גרעסערע גאונים ווי זלמן לייב פילאפ'ס, שלמה לייב וויינבערגער וכו' וכו' מיט די אלע וואס האבן זיך משתתף געוועזן מיט דעם שייגעץ דער גאלאנטער. וואס איז מתיר צו גיין אין קאלעדזש שטודירן מיט דעם פאליטישן אברהם שלמה בלום, גרעסערע גאונים זענען געווען דעמאלטס, און מען האט זיי אויסגעשלאסן פונעם כלל ישראל, ס'איז נישט געבליבן פון זיי קיין זכר, און קיינער לערנט נישט היינט זייערע ספרים, ווייל זיי זענען מיטגעשטאנען מיט די רעפארמער למחצה לשליש ולרביע. די זעלבע זאך איז היינט, ווער ס'וויל בלייבן מיט ערליכע אידישע דורות, זאל מקיים זיין וועגן פסוק, הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת, און נישט מיטהאלטן. ס'גייט ארויסקומען א קול קורא, זאל מען וויסן דאס איז א קול קורא פון די רעפארם ראבייס, און דאס איז נוגע פאר די וואס ווילן גיין אין טעמפל אריין, נישט פאר קיין אידן מאמינים בשם וואס גייען אין די וועגן פון רבי'ן זכרון לברכה, וואס האט אונז אויסגעלערנט די וועגן פון הייליגע תלמידי חתם סופר, וואס נאר מיט דעם וועג קען מען בלייבן אידן מיט מקיים זיין פולשטענדיגע התבדלות, די חברה האבן מסירות נפש נישט אויפצוגעבן די טרייפענע געלטער.

און נאך א זאך, ער, דער ליצמאן, איז אויף העווי אינוועסטיגעישאנס, ס'איז זעהן אויס, ס'זעהט אויס אז ער נעמט די גאנצע צייט געלט אונטערן טיש, און ס'זעהט אויס אז ער וועט אויך גיין זיצן. יעצט שטייט אז א תלמיד שגלה מגלין רבו עמו. איך האלט אז מען דארף, אז זי וועט בלייבן אליינס אין אוסטראליע, דארף מען מיטשיקן ליצמאן זי זאל האבן א פאר.

שוין, אזוי האבן זיי אים אויסגעטון נאקעט, און ער איז זייער פארשעמט, דאס אלץ איז געווען אויפן טעלעוויזשן, דאס דאס וואטשן איך ווייס נישט וויפיל מענטשן, סא דאס גייען זיי זיך אויסלערנען, ס'גייט מער נישט די מעשות. יעצט וויבאלד מ'האט ארויסגעווארפן דעם אייבערשטן פון אמעריקע וועגן די אלע שמוציגע געזעצן, איז געווען די געוועזענע וואך ניין און צוואנציג טויטע אין צוויי אנדערע פלעצער וואס מ'האט געשאסן, דער אייבערשטער גייט זיי ווייזן.

פסול, מיטן די מקווה איז פסול לכל הדעות, יעצט דער וואס האט עס אבער געבויעט שרייט אז ביי די רייכמאנס מקווה ביי ר' שלמה מילער איז עס א קארבן קאפי, סאו אויב עס איז א קארבן קאפי איז אין טאראנטא קיין כשר'ע מקווה נישט דא, ס'איז דא נאך עפעס א מקווה פון די אגודה, ס'האט א פילטער דארט.

יעצט האלטן זיי אלע אז מען מעג נעמען דאס געלט, איי דער רבי האט געבלוטיגט אין ארץ ישראל מיט אלע מען טאר נישט נעמען קיין געלט, ס'איז געווען איינער ער האט געפרעגט אמאל א רב אז ער האט נישט אינגאנצן כשר געלט און וועלפער, פוד סטעמפס, מעדיקעיד, סעקשן עיט מיט די אלע אנדערע שמות הנרדפים, צו ער איז מחויב צו געבן אויף דעם צוועק וואס סאטמאר רב גייט ארום מיט ס'הייסט די הייליגע געלט די געלט וואס ס'וועט האבן הצלחה, האט ער געזאגט חס ושלום זאלסט נישט געבן קיין איין פרוטה דו ביסט פטור די געלט פון די מדינה כשר'ער ווי דיין געלט.

יו לוק היר יו לוק דעיר דערס נאובאדי יו בי די פערסאן יו בי די אמבעסעדער אוו גאד טו טעיק א סטענד טו מעיק א דיפרענס.
ברוך השם דער הייליגער הייליגער באשעפער האט אויסגעוועלט אזא קרוץ מחומר נחום ראזענבערג טו מעיק א דיפרענס אין סעקסועל אביוז אין די דזשואיש טשילדרען און אז דער הייליגער באשעפער האט מיך אויסגעוועלט אתה בחרתני מכל העמים עס ווייס איך איך באקום טעלעפאנס פון גלחים איך באקום טעלעפאן קאלס פון די גאנצע וועלט, יו נאו ראביי, יור מישן העז בין טעיקען אווער ביי אס עז וועל, און אונז וואטש מיר היינט אלע טשורטשעס, אלע קירכעס, אלע גלחים, ס'איז א אימבערקערעניש איבער די גאנצע וועלט, זיי זאגן ראביי איט טוק ע ברעיוו ראביי לייק יו טו סטארט איט אפ, עווריבאדי וואס עפרעיד. געהאט. טאקע יעדער האט מורא געהאט, איך ווייס איך האב נישט פאר וועם מורא צו האבן, כ'האב מורא פארן אייבערשטן, דעטס אלל. יעצט לאמיר גייען מיט נאך א סטעפ ווייטער, ווי זענען יעצט די אלע רבנים זאלן ארויסקומען אז מ'טאר נישט טון וואס מ'גייט יעצט טון? מ'גייט איבערגעבן די חומש און די גמרא און די חינוך פון תינוקות של בית רבן, די חינוך פון תינוקות של בית רבן גייט מען איבערגעבן פאר די גוים? מאסטער האט זיך געשלאגן, כ'הער זאגן, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט, כ'נעם דיסקלעימערס, ס'האט זיך גע'גט, געהאט חתונה געהאט, האט זיך גע'גט, פארן גט, האט אים הרב געלאזט רופן דער מחותן אז ער קען פראבירן צו מאכן שלום, זאגט ער חס ושלום ער גלייבט נישט אין גאט ער האלט גארנישט, חתונה געהאט מיט א צווייטע פרוי, אזוי הער איך איך נעם דיסקלעימערס, האט אפילו נישט געמאלעט דעם זון, דאס איז בעלז, דאס איז די גרויסע בעלז, מיין שטעטעלע בעלז, בעלז וועט זיין א ווינקל תורה יראת שמים ביז משיח וועט קומען, פארשטייסט וואסערע א ווינקל איז עס, איין בעלזער מיידל זאגט. אז דזשיזוס קרייסט איז איר סעיוויער, און די צווייטע אויכעט, און די דא האסטו דעם מוסטער מיט רחמנא לצלן, און ווען מ'איז געפארן דארטן פון אלבעני, ווען מ'איז געפארן פון פון ניו יארק אויף אלבעני כאפן דאס געלט פון די רעגירונג, וואטס גאוינג אן בעלז? וואטס גאוינג אן? עניוועי, איך וויל זעהן פארוואס דער עולם לויפט נישט נאך זלמן לייבן אין די גאס שרייען שייגעץ לאז איבער אונזער שטאט די זעלבע וואס דער יצחק לעבאוויטש ערן האט געטוהן פאר מיר לאז ער טוהן פאר אים מיר ס'איז געווען אן עבירה צי נישט האט זיך דאך יעצט אויסגעוויזן אז ס'איז אינגאנצן נישט געווען קיין עבירה עס איז געווען א מצוה רבה אבער דאס וואס עטס האטס אונטערגעשריבן פאר די גאווערמענט אז מען גייט לערנען אלע טרייפענע זאכן מען גייט לערנען LPBG מען גייט לערנען וואס דאס הייסט א זכר און א נקבה קוקטס אן דעם משוגענעם האט זיך אזוי צופידלט די פלאנטשענער

טיש, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און האלב סאטמאר קוקט ארויס אויף דעם, ווייל אמאל, קודם דער טאטע איז דאך א מחנך, און אמאל איז ער דאך געווען א, איז ער געווען, זי געווען, איך ווייס פונקט, א היימיש קינד. און פארוואס איז נישט דא ביי יא קיינער נישט, נישט דא קיינער וואס ס'קען זיך ארויסשטעלן יעצט? וואו זענט עטס רבותי? אויף דעם האט אונז דער רבי געהאדעוועט מיט זיינע שלשידעס תורות און מיט זיינע הושענא רבה דרשות, וואס איז אויסגעקומען פון דעם אלעמען? ממש א ליצי ליצנות! ס'איז אנבעליוועבל! דער אמת עס טוט מיר וויי אז סאטמאר פאלט, אבער מיר נישט קיין חילוק אז ס'וועט נישט זיין סאטמאר וועט זיין אן אנדערע קהילה וואס זיי וועלן טראגן דעם פאן פונעם אייבערשטן, און אפשר פאר סאטמאר איז עס מער נישט באשערט געווען ווייל קיינער האט נישט געהאלטן ביי גארנישט נאר דער רבי, און אים האט מען גוט גוט איינגעפאפט. שוין. יעצט מיין קאזין ר' שלום ראזענבערג מאכט דא אן אפיעל, מען גייט מאכן מיטוואך א גרויסע פרעסעריי און. אין אמת'ן האב איך נישט געוואלט, איך האב בשום אופן נישט געוואלט ארויפלייגן דעם אדווערטייזמענט ווייל איך בין נישט אין די אדווערטייזמענט ביזנעס, נאר דא מוז איך עס טון ווייל וויבאלד איך טו עס נישט ווייל איך בין ברוגז אויף זיי ווייל מיין קאזין מענדי האט געזאגט ער גייט מיך נישט באגראבן אפילו בחסד של אמת, דאס איז אפילו לגבי פרייע חברה, פארוואס? ווייל איך רעד אויפן רעבן, ש היינט רעד איך דאך שוין נישט אויפן רעבן, ער מיינט אויפן וויזשניצער רעבן, היינט רעד איך שוין נישט אויף אים, באט עניוועי. נישט דאס איך וויל זאגן, איז באמת'ן האב איך א נטיה נישט צו זאגן גוטס אויף זיי, ווייל זיי האבן דאך מיר וויי געטון, נאר ברוך השם איך האב מיר געקויפט צוויי צוויי חלקים פאר מיר און פאר מיין אידענע, און איך דאנק אזוי דעם אייבערשטן, עטס האטס נישט קיין השגה, עטס האטס נישט קיין השגה. איז אבער וויליך צו צווינגען דעם יצר הרע, וויאזוי שטייט דארטן, א שונא אים אראפצונעמען די פעקלעך, איז פאר אן אוהב, פארוואס מען זאל זיך בייגן דעם יצר הרע, איז ממילא וויל איך ענק זאגן איך ברויך נישט ענקער קרקע, איך וויל ארויפלייגן מיין קאזין שלום, א זיסער יונגערמאן.

האסט נישט ליב געהאט? קענסט נישט דאווענען? דאווען נישט. איז למעשה איז געשען א פייער יום כיפור, מיין פעטער איז אריינגעלאפן, אלע קינדער זענען געשלאפן, פעטער איז אריינגעלאפן, האט יעדן ארויסגעראטעוועט, האט נישט געגאסן קיין וואסער, אזוי ווי עס שטייט אין שולחן ערוך, נאר געמאכט זיכער אז ס'נישט דא דארטן קיינער, און נאכדעם האט עס אפגעפלאקערט דאס הויז פון דעם רבי'ן. סאו ווער האט געראטעוועט מענדל שלום און ישראל האגער המצרי? מיין פעטער! דער שקויעך איז געווען אז מען האט מיך געלייגט אין חרם, די דרעטליגער ישראל, יעצט איז ער געפארן דארטן אויף איך ווייס וואו ער איז געפארן דארט, דארט אין יענע שטעט אין יוראפ איז דא אסאך זונות, מען דארף זייער וואטשן אויף די רעבעס, יעצט איז אויך דא דער וואס ער פארט פון מאנטריאל פארט ער דארטן אויף דא די וועלדער לעגן מאנטריאל דא גרויסע בערג מיט וועלדער, יעצט וויל איך ענק זאגן. אין מאנטריאל איז ליגעל מאריוואנע און ס'איז דא בעט האוזעס און דאס איז אויך ליגעל און דארט שטופט מען א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט בפרט נאך יעצט וואס ס'איז אין אוגוסט איז ווי מזאגט פריי אין אוגוסט נישט דא קיין סקול און היינט איז שוין נישט קיין סכנה צו שטופן ביי יענעם אין די מחילה ווייל עס איז דאך שוין דא זיי זאגן זיי האבן שוין א רפואה פאר עידס נאך פערציג יאר האבן זיי שוין געטראפן א רפואה סא וויל איך אנזאגן דארטן דעם מאנטריאלער רבי זאל זעהן אז קיינער זאל נישט גיין דארטן זע צו זיין דארט אליינס מיט דיין ווייב פארשטייט זיך, זאלסט נישט לאזן דעם עולם זיך דרייען דארטן, ווייל דארט איז דא דריי אדער פיר געי בעטס און סקאסט ממש פעניס, און די חזר'יי איז מאנטריאל סטייל, און דו דארפסט זיך זארגן פאר דעם, איך דענק אמאל טאשער רבי האט געוואלט פארן ערגעץ אויף יוראפ, נישט ער האט געוואלט, מען האט אים געזאגט מ'וועט מאכן געלט אהער מיט אהין, האט ער זיך געזאגט אזוי. ממש איך האב נישט געגלייבט, ער זאגט און וויפיל יונגעלייט וועלן מיטפארן בין איך דאך ריספאנסיבל פאר יעדן ער זאל נישט גיין זינדיגן מיט א גוי'טע, אזוי האב איך געהערט ווי ער זאגט עס, און ער האט געזאגט איך האב נישט קיין כח צו דעם און ער איז נישט געפארן, ער האט זיך אויסגעלאכט, ער האט אמאל געזאגט פאר ר' איסר משה'ן אז ברוך השם מען האט אים צוגעשטעלט.

דבר אחר, אני לא מדבר מצד שנינו. אף פעם זה לא היה מצד שנינו, תמיד זה היה מהצד שלך, מה זאת אומרת? נתתי, בסדר גמור, טוב, אני רוצה מה היה בסוף. מה זאת אומרת, אני באתי וביקשתי? לא, אתה באת וביקשת, מה, מה, מה, מה אתה מתהפך לי פתאום? לא, אני ביקשתי. פתאום אתה עושה פרצופים, אני שואלת אותך שאלות, אז מה? אני ביקשתי. בשביל ההרגשה הטובה שלי. ההרגשה הטובה שלך. כן, הרגשה טובה. קשה לך? כאילו, מה, שאני, אתה יודע, לעשות לי טוב בהרגשה? כן.

כל אחד בסדר. כל אחד בסדר. מה זה כל אחד בסדר? כל אחד בסדר. ההרגשה שלך נותנת לך שאת עושה עבירה ואת לא עושה טוב. ככה אני מבין.
כן. צודקת. נכון.

אז אולי, לא יודעת. לא יודע. אני יודע שזה לא פוגע שום דבר, אני. שבוע שעבר אתה אומר משהו אחר, עכשיו אתה אומר משהו אחר.
כן, אני אומר עכשיו משהו אחר, לפי מה שאת אומרת, את אומרת, יכול להיות ש... אולי שאני טועה. יכול להיות שאני טועה. תמיד אתה אומר, תראה, אני בוגדת, ואני עושה עבירה, ואני לא יודעת מה, וזה. אני לא חשבתי ככה.

מה אני אומר לך? אני אומר לך את האמת. אני אשקר לך. לא אני גם מתכוונת שכאילו שתישאר אתה יודע צדיק.
אני צדיק מי תישאר צדיק.
אני שומרת עליך אתה צריך זה. מה? אתה צריך להודות לי על זה.

בגלל מה שהיה. יעצט דא האב איך ארויפגעלייגט דעם טעיפ וואס איז ארום געגאנגען כ'ווייס פינף זעקס יאר צוריק, קיינער האט עס שוין נישט, קיינער האט עס שוין נישט, ווייל מ'איז געגאנגען און מ'האט יעדן איינעם באצאלט אז מ'זאל עס אראפנעמען, אזוי ווי דעמאלטס איז געווען די מעשה מיט ראדעמישלער אין לאנדן, איז געגאנגען דער גרויסער מיליאנער פרישוואסער און ער האט באצאלט פאר די אלע גרויסע, באצאלט פאר די אינטערנעט, מיט אלעם אז מען זאל עס אראפ נעמען, הע, אז מען האט געלט קען מען זיך דאס אויכעט איינקויפן, יעצט מיין הארץ בלוטיגט פאר די פרוי, ווי די העל איז איר מאן איר מסביר צו זיין, וויי דאזענט עוורי האסבענד טאלק טו דער ווייף אווער א קאפ אף קאפי און טעל הער, עני צדיק זאגט צי דיר אראפ די הויזן און דאס איז א תיקון כ'וועל ברענגען משיח'ן זאלסטו וויסן ס'איז זנות ס'וועט גארנישט ארויסקומען פון דעם, די פרוי האט פריער געטון מיט אים דעם זינד באט שי פילס ווערי בעד עבאוט איט, איך בין געווען אמאל אין א קעמפ אין אוקריינע. געווען דארטן א צעלאזטע מויד, האב איך איר געזאגט, דו ווייסט, די מינוט ווען דו האסט געענדיגט מיט דעם בחור האסטו אים אזוי פיינט, און אזוי שטייט זיך אין פסוק מיט אמנון און תמר, נאר ער האט עס אזוי פיינט געהאט נאכדעם אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. אמת, רש"י זאגט דארטן אז זי האט גענומען א שטריק, און ווען ער איז אריין אינעם לאך האט עס אים דורכגעשניטן די מעשה, אבער דאס א שנאה, די גאנצע זאך איז דאך אויפגעבויעט מיט רשעות, זי האט א מאן, זי האט א מאן אינדערהיים, די מאן האט נאך א געזונטן אבר, אין קץ מיט אזא אלטן איד פון. פֿופֿציק יאָר, און יעצט שרײַט זי, דו האָסט מיר געזאָגט, און ער זאָגט יאָ, כ'האָב דיר יאָ געזאָגט, כ'האָב דיר נישט געזאָגט, און ס'האָט אַלעס אויפֿגעכאַפּט. ס'איז דאָך געקומען דאָרט פֿאָר אַ טריק. אָבער וואָס? און לאָמיר אָנהייבן צו שמועסן אָפֿן מיט די ווײַבער. איף יו ריעלי לײַק סאַמבאַדי איז אַ בעל-מקובל, צי אַ צדיק, צי ער האָט געלט, צי ס'איז סתּם דאָרט כּבֿוד, און ס'איז ניוס. די סיבה איז נישט וויכטיק. און ס'דויערט זעכצן מינוט. איך לייג עס אַרויף, יעדער זאָל עס קענען הערן, ווײַל מ'האָט עס איבעראָל אויסגעקויפֿט און געבעטן מ'זאָל עס אַראָפּנעמען. שולדזון האָט עס געהאַט, ער האָט עס אַראָפּגענומען. און דער האט עס אראפגענומען און יענער האט עס אראפגענומען, ס'איז נישט דא צו באקומען, אבער ס'איז יא דא, אונז האמער אלעס צו באקומען ברוך השם, ווייל מענטשן האבן שוין אפגעקויפט פאר, ווייסט, עס איז נישט אמת, עס איז נישט אמת, כ'שטעל עס דיר ארויף אזוי ווי עס איז געווען דעמאלטס אין צייטונג, ער האט קיינמאל האט עס נישט מכחיש געווען, די איינציגע זאך איז געווען אז מען האט אים נישט איינגעזעצט, ווייל סוף כל סוף איז ער נישט געווען איר אפיציעלע רב, ממילא איז נישט געווען שייך אז זי האט מורא געהאט ריטשועל ווי מען זאגט פאוער. און אויכעט ליסן זי זעהט אויס צו זיין פֿינף און דרײַסיק צו וויפיל ער איז אַכציק, ליסן איף דעי וואנט ענדזשוי דעמסעלפס לעט אים דו איט, קיינער גייט זיך נישט איינזעצן פאר דעם, נישט וואס איך זאג מען מעג עס טוהן, איך זאג נאר קיינער גייט זיך פאר דעם נישט אננעמען. יעצט האב איך מיך דערמאנט אז איך האב טאקע געהאט די אלע ריקארדינגס מיט די אלע ארטיקלען אויף מיין בלאג.

סערטענלי, סאו דיס איז וואן אוו די אינטערעסטינג טינגס, איי מין יו קענט ריעלי, יו נאו, ווי טרייד טו פאלאו די מאני וויט דיס, ענד איי טינק וואט ווי פאונד איז דעט איווען וויט אלל אוו, יו נאו, אלל אוו דיס דזשורנאליסט ווארקינג אן איט, אלל אוו דיס לאו אינפארסמענט אפישעלס, איטס סטיל פרעטי אנקלעיר עקזעקטלי ווער הי גאט היז מאני פראם עניוועיס. יא יא העלא, קען יו סעי בערני מעידאף פאנזי סקים פאטענשעלי, איי מין הו נאוס, באט קאלדער, ענד לעטס נאט פארגעט די פיילעטס אר בינג אינטערוויוד פראם די פרייוועט דזשעט, באט ווי גאטע לעט יו גאו.

דאקטער געווארן, זי איז דעם לאנדסבערגער'ס ווייב, סאו בקיצור איז דאס אויכעט א זעלביגער קרוק חזר, וואוינט מיט א שוועגערין און נאכדעם פארגלעט מען אלעס. כ'האב ענק געזאגט אנפאנג דעם שיעור, ס'איז דא א בלאג וואס האט אפשר איבער פופציג זעכציג רבנים וואס האבן אפגעטון מעשים אשר לא יעשו מיט זנות, פארשטייסט?

גרויסע מנוולים. און אונז האמיר דאך נישט קיין דרך ארץ, דרך ארץ מיינט ער דארף נישט גיין ארבעטן פאר פרנסה, דאס איז דאך מתשת כוחו של אדם. זאגט ער נאר ווי כאפט מען די נפקא מינה צווישן אייך און צווישן אונז? איר זאגט רבנים זענען די גרעסטע מנוולים און אונז זאג מיר ניין, סעקאנד בעסט באט נישט די בעסט. יעצט האטס אלע א פרייליכע און א לעכטיגן שבת און רעמעמבער, דאונט דרינק. אוודאי נישט דאונט טאטש טשילדרען, ס'איז דא אזא קראנקייט אז ס'קומט שבת נחמו צעלאט מען זיך און ס'איז געפערליך.